מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ג, פרשה איז פרשת בלק, די ערשטע שיחה אין פרשת בלק, און עס איז עמוד הונדערט זעקס און זעכציק אין ליקוטי שיחות. די וואך גלייכן מיר זיך אויס מיט ארץ ישראל אין די פרשות, אין ארץ ישראל איז די וואך פרשת בלק, אין חוץ לארץ איז די וואך חוקת און בלק, נעקסטע וואך וועט שוין זיין ביי אלעמען, פרשת פנחס. די שיחה אין פרשת בלק אין חלק כ"ג, זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה. די רבי וועט פרעגן צוויי שאלות אין אנהויב פון די שיחה, די רבי וועט פרובירן עס צו ענטפערן וועט אפפרעגן אז מען קען עס נישט ענטפערן, דערנאך וועט די רבי ברענגען צוויי אינטערעסאנטע זאכן, די רבי וועט ברענגען איין זאך פון בעלי התוספות, און א צווייטע זאך פון ספר יראים מ'וועט מסביר זיין וואס די בעלי התוספות האבן געמיינט וואס האט זיי געקוועטשט און וואס איז געווען זייער שאלה וואס איז געווען זייער ענטפער און מסביר זיין וואס דער ספר יראים האט געזאגט לויט דעם וועט אראפפאלן די ביידע קשיות פון אנהייב שיחה עס וועט ווערן אלס פשוט געשמאק און פארשטאנדיג און אדרבה ס'איז לכתחילה גארנישט קיין שאלה און ס'איז געשמאק וואס די תורה נוצט אט די זאכן וואס די שאלה איז געווען לכתחילה אות א', מ'האט שוין גערעדט פיל מאל וועגן די שמות הסדרות, דער רבי זאגט אז מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל וועגן די שמות הסדרות, אין ליקוטי שיחות חלק ה' איז דא א גאנצע אריכות וועגן די נעמען פון די פרשות, אז וויבאלד די נעמען זענען באשטימט געווארן על פי מנהג ישראל, די שמות פון די פרשות זענען דאך באשטימט געווארן לויט מנהג ישראל, און מנהג ישראל ווייסן מיר דאך אלעמאל איז תורה היא, זענען זיי תורה'דיגע נעמען. יעדע זאך וואס ווערט גערופן א פרשה אין די תורה ווערט אנגערופן איז דאס א תורה'דיגע נאמען לפי זה איז שווער צו פארשטיין בפרשתנו זייער שווער צו פארשטיין אין אונזער פרשה די גמרא זאגט אין יומא אז א מענטש זאל נישט אנרופן זיין זון מיט א נאמען פון א רשע ס'איז נישט גוט אז מ'טאר נישט אנרופן א זון מיט א נאמען פון א רשע. און די און ברענגט אראפ דעם פסוק פון משלי, שם רשעים ירקב, א נאמען פון א רשע פון א רשע זאל ווערן פארפוילט, נישט ניצן דעם נאמען פאר פאר א קינד. און די און די גמרא איז ממשיך דלא מסקינן בשמייהו, מ'גיבט מ'ניצט נישט די נעמען. דער רבי לויט די גמרא וואס זי זאגט אז מען זאל נישט אנרופן א זון מיטן נאמען פון א רשע איז נישט גלאטיג, ווי האט מען קובע געווען צו אנרופן א סדרא בתורה מיטן נאמען בלק? מ'האט א נאמען געגעבן די תורה מיט א מיט א מיט א מיט דעם נאמען פון בלק די פרשה וואס ער איז געווען א רשע, ביז אז חזל זאגן דער מדרש תנחומא זאגט אז ער האט פיינט געהאט אידן יותר מכל שונאים, דאך א געוואלדיגע שווערע שאלה ווי נעמט מען מ'גיט א פרשה אין תורה מיטן נאמען בלק מ'קען נישט פארענטפערן אז ס'איז נישט דא קיין ברירה לכאורה זאגט דער רבי מ'קען נישט ענטפערן ס'איז נישט דא קיין ברירה ווייל שם הסדרה דארף זיין לויט התחלת הסדרה יא אלעמאל פירט זיך אין די סדרות בראשית ברא אלוקים איז די פרשה בראשית אזוי דא אויכעט וויבאלד די פרשה הייבט זיך אן וועגן בלק דארף דארף ווערן די פרשה אנגערופן בלק זאגט דער רבי ניין ווארום אדרבה, לויט דעם ווערט אן עיקר'דיגע קשיא, די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער, פארוואס רופט מען נישט די סדרה מיטן ערשטן ווארט פון דער סדרה, וואס שטייט דא וירא בלק, האט געקענט שטיין וירא. די זעלבע זאך ווי מיר זעען אז ס'איז דא אין אנהייב חומש בראשית איז דא א סדרה וואס הייבט זיך אן וירא אליו השם, וואס ווערט אנגערופן וירא, האט דאך געקענט זיין ווערט אנגערופן וירא. ווערט דאך די עיקר'דיגע קשיא פארוואס רופט מען נישט די סדרה מיטן ערשטן ווארט פון דער סדרה, מען זאגט אז די סדרה דארף הייסן מיט דעם אנהייב פון די סדרה, שטייט דאך וירא, וירא בלק בן ציפור, על דרך וירא מיט א קמץ, אדער שטייט ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, דאס איז דער ערשטער ווארט, וואלט דאך געווען זייער גוט ווען עס ווערט אנגערופן וירא, וואס פארוואס ווערט דאס אנגערופן בלק, און דער רבי זאגט נאך אזוי ווייטער, עס איז דא אזעלכע פרשות וואס זיי ווערן אנגערופן אויפן ערשטן ווארט פון די סדרה. איין שאלה, אויך דארף מען פארשטיין, דער נאמען פון א סדרה, דער לשון קודש'דיקער נאמען פון יעדער זאך, דער אלטער רבי אין שער היחוד והאמונה, וואס בהשגחה פרטית איז היינט איז דער טאג וואס מען ענדיגט אין שיעור פון תניא, איז היינט איז ו' תמוז ענדיגט מען שער היחוד והאמונה. דעם לעצטן האלבן פרק אין שער היחוד והאמונה, ווערט היינט געענדיגט. דער אלטער רבי זאגט אין שער היחוד והאמונה, יעדער זאך, יעדער נאמען וואס איז דא אין לשון קודש דארף עס ארויסגעבן דעם תוכן פון דעם גאנצן עניין. איך נעם און איך גיב א נאמען די פרשה בלק, דארף די גאנצע פרשה האבן עפעס א עניין, ארויסווייזן א עניין פון בלק. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא, וויבאלד אז דער אלטער רבי זאגט אז ס'גיט ארויס דעם תוכן פון די סדרה, ובנידון דידן איז גאר אינגאנצן נישט אזוי. רוב הסדרה איז בעניני ונבואות פון בלעם. ערשטנס איז דאס אין נבואות פון בלעם, און צווייטנס, און אויך בחשיבות בתוכנו, זענען לפשוטו של מקרא די ברכות וואס ער האט געבענטשט אידן. אז מען וויל א קוק טון און זען וואס איז די פרשת בלק, וואס איז דער עיקר דארטן, דער עיקר פון די גאנצע פרשה, איז די אלע ברכות וואס דער בלעם האט געגעבן די אידן, וועלכע זענען ברכות נעלות ביותר, נישט סתם ברכות, נאר זייער געהויבענע ברכות, און נאך מער, דאס איז כולל אויך זיין נבואה וועגן אחרית הימים. אזוי שטייט אין אונזער פרשה קלאר פאר ער איז אוועקגעגאנגען האט ער געזאגט בלק'ן איך גיי דאס זאגן וואס ס'וועט זיין באחרית הימים וואס מיינט באחרית הימים מיר וועלן זען וואס דער רמבם זאגט אויף דעם בפרט ווי דער רמבם איז מאריך בספרו יד החזקה אין הלכות מלכים פרק יד אלף איז דער רמבם מאריך און ער זאגט אז ניבא בשני המשיחים אז ווען בלעם האט געזאגט די נבואה האט ער געזאגט נבואה אויף ביידע משיחים במשיח הראשון שהוא דוד במשיח האחרון וואס מיר ווארטן אויף אים יעדן מינוט אז ער זאל נתגלה ווערן און אונז אויסלעזן פון דעם גלות איז דאך עס געוואלדיגע זאכן אויב אזוי ווערט די שאלה וואס האט די שייכות פון דעם נאמען בלק ערשטנס ווי קען מען געבן אזא נאמען און צווייטע שאלה איז ס'איז דאך אין גאנצן נישט ברענגט נישט ארויס דעם ענין פון די פרשה דער נאמען פון די פרשה דארף ארויסברענגען די פרשה דער רבי איז ממשיך וואס פאר א שייכות האבן די ברכות און נבואות צו בלק וואס האט פיינט געהאט אידן און געוואלט זיי שלעכטס טון דא רעדט מען וועגן די גרעסטע ברכות וואס ס'קען זיין, אז ער האט גערעדט וועגן דעם ענין פון אפילו פון משיח הראשון משיח האחרון, און עס איז דער נאמען פון די פרשה ווערט אנגערופן מיט איינעם וואס איז גאר א שונא פון אידן, היפך פון דעם ענין פון ברכה. ער איז דאך געווען מער נישט ווי א סיבה חיצונית וועלכע האט אריינגעבראכט בלעם'ען בכל זה. ער איז נאר דער וואס האט געברענגט בלעם'ען, צו וואס האט ער אים געברענגט? צו שעלטן די אידן. איז ווי קענסטו געבן די נאמען פון די פרשה מיט דעם נאמען פון בלק? איז די קשיא איז זייער א פשוטע, די נאמען פון די פרשה דארף מסביר זיין דעם גאנצן תוכן פון די פרשה, דער תוכן איז דאך היפך פון בלק און ס'איז דאך איינער וואס ער איז שונא ישראל, דער תוכן איז דאך די גרעסטע ברכות וואס עס קען זיין, ווי דער רבי האט גענוצט דעם לשון זענען ברכות נעלות ביותר וואס ער האט געבענטשט די אידן, מה טובו אהליך מיט אלע ברכות וואס ער האט געגעבן, ממילא איז נישט פארשטאנדיג, האבן מיר דא צוויי שאלות אין די שיחה, די ערשטע שאלה איז, ווי רופט מען א פרשה בכלל מיט נאמען פון א רשע און ווי ס'שטייט קלאר אין מדרש אז אז גאר דער גרעסטער שונא יותר מכל השונאים ווי דער מדרש תנחומא זאגט, צווייטע שאלה איז ווי גיט זיך ארויס אינעם נאמען די גאנצע פרשה? אות ב' לכאורה קען מען פארענטפערן די ערשטע שאלה וואס ווי קען מען געבן א נאמען אויף א אויף א איינער וואס ער איז א וואס שטייט דאך אז מ'זאל נישט געבן קיין נאמען אויף א רשע אז דאס איז על דרך ווי דער דין לגבי דעם איסור צו דערמאנען א שם עבודה זרה לכאורה איז דאס די זעלבע זאך ווי מען טאר נישט דערמאנען א שם פון א עבודה זרה אזוי זאל מען נישט געבן א נאמען פון א רשע צו א קינד ווי שטייט דער לשון שטייט דער לשון אין פרשת משפטים ושם אלוקים אחרים לא תזכירו וגומר מ'זאל נישט מזכיר זיין שם אלוקים אחרים אז כל עבודת כוכבים דער רבי ברענגט אראפ א לשון פון די גמרא אין סנהדרין כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמה. די גמרא זאגט אז יעדער עבודה זרה וואס ווערט אנגערופן אין תורה שטייט דער שם, מעג מען עס זאגן. ועל דרך זה איז בנידון דידן. זאגט דער רבי לכאורה האבן מיר דאך א געשמאקע ענטפער, אזוי ווי ביי עבודה זרה שטייט ושם אלוקים אחרים לא תזכירו. וואסערע עבודה זרה זאגט די גמרא מעג מען יא דערמאנען? עבודה זרה וואס שטייט אין די תורה מעג מען יא? די זעלבע זאך דא אויכעט, וויבאלד אז מען רעדט דאך וועגן א נאמען וואס איז וואס אז ס'איז בלק על דרך זה זיכער דא אז דער איסור וואס די גמרא זאגט דלא מסקינן בשמייהו פון רשעים אז מען גיט נישט קיין נאמען פון א רשע איז נישט חל אויף א שם וואס איז כתוב בתורה וויבאלד עס שטייט אין די תורה ממילא איז נישט חל איז דערפאר איז פארשטאנדיק פארוואס מ'האט געגעבן א נאמען די פרשה בלק אז עס שטייט אין די תורה פאלט אראפ דער איסור פון לא מסקינן בשמייהו מען דארף נאך אבער פארשטיין, איז לכאורה דאס גאנץ א געשמאקער ענטפער, אבער דער רבי זאגן, מען קען דאס נישט אננעמען אין פשוטו של מקרא, איז דאס נישט קיין ענטפער אויף די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, ווי דער רבי גייט זאגן, מען דארף נאך אבער פארשטיין, ס'בלייבט שווער, דאס איז דאך נישט מער ווי שלילת האיסור, וואס איז דער וואס איז דער ענטפער? אז וויבאלד אז דער שם אלוקים אחרים לא תזכירו, אבער ס'שטייט אין תורה, איז דאס שוין געווארן בטל און מען מעג עס יא דערמאנען, די סעים טינג וויל דער רבי זאגן אז די זעלבע זאך זיין אויכעט, ביי א נאמען וויבאלד עס שטייט דערמאנט אין תורה מעג מען עס ניצן אויכעט זאגט דער רבי זייער געשמאק איז דאך אבער נאר שלילת האיסור די תורה זאגט אז דו מעגסט עס דערמאנען אז ביי א שם רשע הכתוב בתורה איז נישטא דער איסור איז אבער נישט קיין טעם לחיוב אויף צו באנוצן זיך מיט דעם נאמען זייער געשמאק אז דו ווילסט קענסט עס ניצן ווייל ס'שטייט שוין אין תורה אבער גיין לכתחילה דאס זאל שטיין אין תורה און ס'איז נישטא קיין ענין חיובי אז מען דארף דאס געבן א נאמען בלייבט ווייטער דער רבי'נס שאלה פארוואס האט מען נאמען געגעבן די פרשה מיטן נאמען בלק און פארוואס האט מען אויסגעקליבן דווקא דעם נאמען פון א רשע וואס ער הייסט בלק נאך שווערער נאך שווערער צו פארשטיין דער רבי זאגט אז די שאלה ווערט נאך שווערער לויט דער דעה פון די בעלי התוספות וואס פרעגן אויפן פסוק די בעלי התוספות פרעגן אויף א פסוק אין פרשת בשלח שטייט אין פרשת בשלח דבר אל בני ישראל ויחנו לפני בעל צפון דער אייבערשטער זאגט משה רבינו אז די אידן זאלן זאלן זאלן זיך אויפשטעלן זאלן מאכן א חניה זאלן זיי מאכן וואו לפני בעל צפון פרעגן די בעל התוספות א שווערע שאלה היכ אמר לו שיחנו על היום די לשון פון די בעל התוספות היכ אמר לו שיחנו על היום לפני בעל צפון ואמרינן שטייט דאך קלאר די גמרא זאגט אין סנהדרין אסור לאדם לומר לחברו המתן לי בצד עבודה זרה פלוניס דער אייבערשטער זאגט משה רבינו אז די אידן זאלן רוען לעבן בעל צפון בעל צפון איז דאך עבודה זרה פון די מצרים ווערט דאך די שאלה מען טאר דאך נישט אסור לאדם לומר לחבירו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית און זיי פארענטפערן בעלי התוספות פארענטפערן אז דער איסור איז דווקא לאדם א מענטש האט א איסור אז ער טאר נישט זאגן א צווייטן מענטשן, ווארט מיר איך וויל זיך טרעפן מיט דיר, וואו וועלן מיר זיך טרעפן, לעבן די און די עבודה זרה, א מענטש טאר עס נישט זאגן, אזוי ענטפערט דער לשון פון די בעלי תוספות, דער איסור איז דווקא לאדם אבער נישט להקדוש ברוך הוא, דער אייבערשטער מעג יא.

איז וואס וואס איז בכלל די שאלה פון בעלי תוספות שטייט דאך אז מ'מעג איז וואס איז די שאלה וואס איז דער שאלה היאך אמר לו זיין אין גאנץ נישט פארשטאנדיג שטייט דאך קלאר אין די גמרא ווי געזאגט פריער אז א זאך וואס א זאך וואס שטייט אין די תורה מעג מען יא דערמאנען אפילו א מענטש מעג דאס דערמאנען נישט נאר דער אויבערשטער און זיי ענטפערן אז נאר דער אויבערשטער מעג זאגט דער רבי ממילא איז דאך א שאלה וואס וויל דא די בעלי התוספות מוז מען מחלק זיין און זאגן מ'מוז מאכן דא א חילוק אז לויט די בעלי התוספות איז דאס וואס מותר להזכיר שם עבודה זרה הכתובה בתורה איז דאס דווקא ווען דאס איז סתם א הזכרה אן א צורך חשיבות וואס מיינט דאס אז דער רבי זאגט אז די בעלי התוספות וועגן וואס זיי רעדן זיי רעדן וועגן אז ס'מותר צו דערמאנען עבודה זרה פון תורה איז א מענטש מעג עס אויכעט זאגן איז נאר ווען מען דערמאנט עס סתם אזוי איך דערמאן דעם מין פון עבודה זרה אבער נישט אויף א ענין פון חשיבות אבער הזכרה לצורך ווי המתן לי בצד עבודה זרה פלונית וואס דערמיט איז נותן בו ממשות מיט דעם וואס ער זאגט אים ווארט מיר לעבן די עבודה זרה גיט ער א ממשות אין די עבודה זרה איז אסור אפילו ביי אן עבודה זרה הכתובה בתורה אז אפילו ביי עבודה זרה וואס שטייט אין תורה לאמיר זאגן בעל צפון טאר מען נישט זאגן יענעם ווארט מיר לעבן בעל צפון ווארט מיר לעבן די עבודה זרה פארוואס ווייל יעמאלט מאכט ער א חשיבות אין דעם ער גיט עס א ממשות און ער מאכט אין דעם א חשיבות לויט דעם ווי דער רבי טייטשט אויס וואס די בעלי התוספות פרעגן איז זייער געשמאק פארשטאנדיק די קשיא פון די בעלי התוספות איז געווען ווי קען דער אויבערשטער זאגן אז ער זאל רוען לעבן בעל צפון עס ווערט דאך יעמאלט א חשובער פלאץ לכאורה טאר מען עס דאך נישט זאגן און זיי ענטפערן אז א מענטש טאר נישט, אבער דער אויבערשטער מעג יא. ועל פי זה, אבער לויט ווי דער רבי האט ערשט מסביר געווען וואס האט געקוועטשט די בעלי התוספות, און וואס זיי ענטפערן, ועל פי זה איז קשה יותר ווערט נאך שווערער אין אונזער קשיא, ווי האט מען קובע געווען דעם נאמען בולק אלס א שם פון א סדרה בתורה, וואס דאס איז דאך געוויס אן ענין של חשיבות, בפרט אז דורך דעם ווערט דער נאמען פאר אייביג תורה איז נצחית, יעדן מאל ווען מען פרעגט א קינד וואסערע פרשה איז די וואך, פרשת בלק, וואס לערנט מען די וואך, פרשת בלק, וואו זעט מען די ברכות פון בלעם, אין פרשת בלק, איז ער געווארן א געוואלדיגע זאך, דאך יא געווארן א ענין פון חשיבות, די שאלה ווערט נאך שטארקער, ווי קען מען געבן א נאמען א פרשה אויף דעם נאמען פון בלק בלייבן מיר ווייטער מיט די צוויי שאלות ווי קען מען געבן דעם פרשה דעם נאמען פון בלק שטייט דאך אז שם רשעים ירקב אז מען זאל נישט געבן דעם נאמען די צווייטע שאלה איז געווען איז דאך דער היפך דער נאמען פון די פרשה דארף ארויסגעבן דעם תוכן פון די פרשה דאס איז גאר דער היפך בלק איז דער גרעסטער שונא פון אידן און ער ברענגט בלעם צו שעלטן און דער עיקר פרשה וואס מען זעט איז דער ענין פון דווקא די ברכות וואס האט געגעבן ברכות נעלות ביותר אויס ג די רבנים צו פארענטפערן די שאלות וועט מען דאס פארשטיין בהקדם ביאור אין דעם תירוץ הנל פון די בעלי התוספות ווי געזאגט אין פתיחה דער רבי האט אונז געבן צו פארשטיין וואס די בעלי התוספות האבן געקומען מיט זייער ענטפער דער רבי האט אמאל א שווערע שאלה אויף דעם לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די גאנצע ענין וועט מען דאס פארשטיין בהקדם ביאור אין דעם תירוץ הנל פון די בעלי התוספות אז דער איסור להזכיר שם עבודה זרה איז

אז איך זאג אים ווארט מיר לעבן יענע עבודה זרה, מאך איך עס א ממשות, איך מאך עס א מציאות. איז וואס איז דער חילוק צו דאס איז דורך א בשר ודם אדער דורך הקדוש ברוך הוא? פארשטיי אינגאנצן נישט דעם ענטפער פון די בעלי התוספות. א מענטש טאר עס נישט זאגן און דער אייבישטער מעג יא. לכאורה דארף זיין פונקט פארקערט. א מענטש וואס ער זאגט, מילא א מענטש האט געזאגט, אז דער אייבישטער זאגט, מאכט דאך עס נאך די חשיבות א סך גרעסער. איז וואס דער ענטפער פון בעלי התוספות דער רבי האט אונטערגעשטראכן ואדרבה דיבורו של הקדוש ברוך הוא גיט אריין לכאורה מער תוקף ווי דיבורו של אדם דיבורו של אדם קען זיין אמאל עס איז גארנישט דיבורו של הקדוש ברוך הוא שטייט קלאר די גמרא ע שטייט אין מדרש שטייט אין בראשית רבה אין פרק מ"ד אז דיבורו של הקדוש ברוך הוא חשוב מעשה ווערט די שאלה וואס האבן בעלי התוספות געענטפערט דא אז דער אייבישטער מעג יא בהשקפה ראשונה קען אויסזען בהשקפה ראשונה דער רבי זאגט וואס בעלי התוספות מיינען צו ענטפערן אז כוונת בעלי התוספות איז אז לגבי הקדוש ברוך הוא איז נישט שייך קיין איסור ווי די בעלי התוספות ברענגען די דוגמא פון דעם אז הקדוש ברוך הוא יושב ודן את כל העולם אפילו בשבת וכולי אבל בשביל ישראל אסור לכאורה האט מען געקענט ענטפערן אז די בעלי התוספות זאגן זייער א פשוטע זאך וואס מיינט אז דער אייבישטער מעג און און א אדם טאר נישט לכאורה אז דער אייבישטער זאגט עס ווערט עס נאך שטארקער ווען דער זייער פשוט דער איסור וואס איז דא איז נישט אויף דעם אייבערשטן פארוואס ווייל ביי דעם אייבערשטן איז נישט דא קיין איסור און זיי ברענגען א דוגמא אויף דעם זיי ברענגען א דוגמא אז הקדוש ברוך הוא איז יושב ודן דער אייבישטער איז משפט די וועלט יעדן טאג אפילו בשבת וואס זיי לייגן צו אז א איד טאר דאך נישט משפטן אבער די א בית דין טאר נישט משפטן אין אין שבת איז ממילא דערפאר מעג דער אייבישטער יא זאגן מען קען לכאורה דאס ענטפערן דער רבי איז אין גאנצן נישט עס לייגט זיך אין גאנצן נישט אין שכל דער ענטפער פארוואס אבער עס איז לגמרי נישט גלאטיק ווארום חזל זאגן שטייט קלאר אין מדרש אין שמות רבה אויף דעם פסוק אין תהילים סוף תהילים וואס מ'זאגט יעדן טאג אין הללוקה'ס אויף דעם פסוק מגיד דבריו ליעקב וגומר וואס איז דער לשון פון דעם פון דעם שמות רבה מה שהוא עושה, הוא אומר לישראל לעשות ולשמור. וואס דער אייבישטער טוט, הייסט ער די אידן טון. לכאורה ווי קען זיין אז דער אייבישטער זאגט אז מען טאר נישט מזכיר זיין א שם, וואס מען זאל טרעפן ביי דעם די עבודה זרה, און דא זאגט דער אייבישטער משה רבינו, זאג זיי ויחנו לפני בעל צפון. מוז מען זאגן דעם פשט אין תירוץ התוספות אז לגבי דעם אויבערשטן קען מען נישט זאגן אז דאס איז ווייל דאס איז נישטא קיין איסור לגבי דעם אויבערשטן, ניין, דער רבי מחדש א חידוש נפלא וואס די בעלי התוספות האבן געמיינט, מוז מען זאגן איך מוז קומען צו א מסקנא, דעם פשט אין תירוץ התוספות אז לגבי דעם אויבערשטן איז נישט שייך דער טעם האיסור. ס'דא א טעם פארוואס איך טאר עס נישט זאגן דער טעם איז ווייל איך מאך עס חשיבות מה שאין כן ווען דער אייבערשטער זאגט עס גיט עס זיי נישט קיין חשיבות דערפאר מעג מען עס זאגן דערפאר שטייט אין תורה ויחנו לפני בעל צפון לויט ווי דער רבי וועט דאס מסביר זיין שפעטער אין פרטים און פרטי פרטים מיר קומען צו פארשטיין אז מיט דעם וואס מ'דערמאנט דעם ענין פון בלק מ'גיט דעם נאמען פון די פרשה איז אויך נישט קיין ענין וואס מ'מאכט אים וויכטיג און מען נעמט א שם רשע און מ'גיט עס א נאמען פון א פרשה ווי דער רבי וועט מסביר זיין פשוט געשמאק כפתור ופרח יעדער ווארט ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען, פאלט אראפ די אלע שאלות. און זאג נאך איינמאל, מוז מען זאגן דעם פשט אין תירוץ התוספות, אז לגבי דעם אויבערשטן איז נישט שייך דער טעם, דער רבי האט אונטערגעשטראכן דעם ווארט טעם, דער טעם האיסור איז נישט שייך פון הזכרת שם עבודה זרה. דער רבי זאגט, דו ווילסט וויסן וועגן דעם וואס דער מדרש רבה שרייבט וועגן אז הקדוש ברוך הוא יושב ודן את כל העולם אפילו בשבת, ווי ס'שטייט דער לשון ווי דער ווי דער לשון פון די פון די בעלי התוספות זאגט דער רבי זאלסט קוקן אין שמות רבה וועגן איסור שבת ווי קען זיין אז דער אייבערשטער איז יא דן די וועלט בשבת עס איז נישט נוגע דא צו די שיחה אויך דאן ווי דערמאנט פריער דעם לשון אז מען קען עס נישט ניצן ווייל מגיד דבריו ליעקב טייטשט דער מדרש שטייט נישט מגיד דברים נאר מגיד דבריו ליעקב זיינע זאכן וואס ער טוט הייסט ער די אידן טון אות ד' קען מען דאס מזל זיין וואס מאז דער רבי טאוועק ליגט אין יסוד אויף מאז זיין אט די בוט באלאטייש איז אומ געמיינט זאל מען צו זאגן אט דער טעם פון דעם איסור איז נישטא ביי דעם אייבערשטן דער איסור ביי אונז איז ווייל מיר מאכן עס פאר א מציאות יעצט וועט דער רבי אריינגיין אין אות ד' און מסביר זיין אייכעט לויט דעם ספר יראים וועט ווערן פארשטאנדיק די גאנצע רגע אייכעט א חידוש וואס דער יראים האט געמיינט קען מען דאס מסביר זיין לויט דעם וואס דער יראים איז מסביר דעם טעם פארוואס עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמו, מיר האבן געלערנט פריער אז עבודת כוכבים וואס ס'ווערט דערמאנט זייער נאמען, דער לשון גמרא איז דער לשון גמרא אין סנהדרין, כל כל עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמו, וואס מיינט דאס? דער יראים איז מסביר. כיון שהתורה הזכירה, ודאי נתבטלה. דאס איז דער לשון פון דעם יראים. זאג נאכאמאל. ער איז מסביר דעם טעם וואס שטייט אין גמרא. עבודת כוכבים הכתובה בתורה מותר להזכיר שמו. לייגט ער צו זיין לשון, כיון שהתורה הזכירה, ודאי נתבטלה. מיט דעם וואס די תורה דערמאנט דעם ענין פון די עבודה זרה, ווערט עס בטל. במילא איז נישט דא קיין טעם פארוואס מ'זאל נישט טארן דערמאנען איר נאמען. האלט אראפ, ס'איז נישט דא קיין טעם. וויבאלד אז די תורה האט עס דערמאנט און דאס מבטל געווען, דערפאר מעג מען עס דערמאנען. פארשטייט זיך אז מ'טאר נישט זאגן המתן לי במקום עבודה זרה פלוני, ס'מאכט עס וויכטיג, אבער ווען די תורה דערמאנט עבודה זרה, מעגסטו עס דערמאנען. דאן דעם טעם בפשטות איז אבער נישט פארשטאנדיג. דער רבי זאגט אז דער טעם וואס דער יראים גיט איז לכאורה נישט פארשטאנדיג, און דער רבי וועט מחדש זיין וואס דער יראים האט דא געמיינט וואס ער האט דא געזאגט.

און זיינען נישט נתבטל געווארן דער רבי זאגט דער שו"ת פון חוות יאיר פרעגט די שאלה וואס איך פארשטיי נישט וואס זאגט דער יראים נאך אמאל דעם לשון זיינער כיון שהתורה הזכירה ודאי נתבטלה רבונו של עולם מיר זעט דאך אז נישט אזוי מיר געפינט א זאך וואס דערמאנט און דער רבי גיט א דוגמא לדוגמא די עבודה זרה פון בעל פעור וואס ווערט דערמאנט בפרשתנו, אין אונזער פרשה פרק כ ה פסוק ג' ווערט דאס דערמאנט אין פסוק ה', ווערט דערמאנט דארטן וועגן דעם ענין פון בעל פעור, און אף על פי כן איז זי נישט נתבטל געווארן. לדוגמא די עבודה זרה פון בעל פעור וואס ווערט דערמאנט בפרשתנו, און אף על פי כן איז זי נישט נתבטל געווארן. וואס זאגט מיר דער יראים, אז מיט דעם וואס איז דערמאנט, פארוואס מעג מען דערמאנען עבודה זרה וואס עס שטייט שוין אין תורה, ווייל די תורה האט עס מבטל געווען, וואו איז דאס בטל געווארן? ויש לומר מוז מען זאגן עפעס אנדערש דעם פשט אין דעם יראים וואס ער זאגט אז דער פשט אין יראים איז אז די עבודה זרה ודאי נתבטלה מיינט דאס וואס ביי דעם איד דער איד וואס ער גייט דערמאנען די עבודה זרה מיט דעם וואס שטייט אין תורה איז אפילו אז ער דערמאנט דאס דערמאנט ער עס אין א וועג אויף ביטול דאס איז דער חידוש פון דעם יראים וואס יעדער איד איז דאך רצונו האמיתי מקיים זיין כל ציוויי התורה וואס דערמאנט איר, דער איד וואס דערמאנט אט די עבודה זרה, דערמאנט ער עס אין א אופן אויף א ענין פון ביטול. מילא פאלט אראפ די שאלה וואס דער רבי האט געפרעגט, וואס מיינט דער יראים, לכאורה מ'זעט דאך אז בעל פעור איז נישט בטל געווארן, ווען א איד דערמאנט דעם ענין פון בעל פעור אפילו אז ער איז געבליבן, וויבאלד אז ער ווערט דערמאנט אין תורה, איז ביי אים ווייזט ער עס אויף א ענין פון ביטול און נישט קיין ענין פון חשיבות. און דער רבי גייט עס מסביר זיין אין געשמאקע פרטי'דיגע ווערטער וואס דאס מיינט. דער רבי ברענגט אראפ אויכעט, דער רבי האט דאך געזאגט אז יעדער איד איז דאך רצונו האמיתי צו מקיים זיין כל ציוויי התורה, ממילא איז ווען ער דערמאנט עבודה זרה וואס שטייט אין תורה דערמאנט ער עס אויפן ענין פון ביטול, ברענגט דער רבי די באוואוסטע הלכה אין הלכות גירושין, אין רמב ם הלכות גירושין סוף פרק ב', אז א גט דארף דאך זיין דווקא מרצונו, וואס שטייט כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, ער האט דאך נישט געגעבן דעם גט ווייל ער וויל, ער האט געגעבן דעם גט ווייל ער האט מורא פון דעם שטעקן. חסידות איז מסביר דער רבי מסביר ווען זייער אסאך מאל אז א איד וויל מקיים זיין די תורה ער וויל געבן א גט אבער דער יצר הרע לאזט אים נישט ממילא דורך דעם וואס מ'איז אים כופה גייט אוועק דער יצר הרע ווערט נתגלה צוריק זיין רצון אז ער וויל טאקע יא טון וואס די תורה זאגט און דער רבי גייט דאס מסביר זיין כשם ווי דאס וואס תורה דערמאנט ענינים ושמות עבודה זרה איז דאך דאס אויף צו ארויסברענגען אז זיי זענען אפס והבל ואין בם מועיל דער רבי וועט מסביר זיין יעצט קלאר וואס האט וואס האט געזאגט דעם יסוד אז א זאך וואס איז געשריבן געווארן אין תורה און א איד דערמאנט עס דערמאנט ער עס אין אן אופן פון ביטול וואו זעט מען עס דער רבי מאכט עס זייער געשמאק כשם ווי די תורה וואס זי דערמאנט ענינים און נעמען פון עבודה זרה איז דאס אויף צו ארויסברענגען אז זיי זענען אפס והבל ואין בם מועיל וממש ווי דער לשון איז אין ירמיהו הנביא אז זיי האבן גארנישט דערפאר דערמאנט עס די תורה זייער פאלשקייט, די תורה דערמאנט אז זיי זענען פאלש, און דער טעות פון די וואס האבן געדינט די עבודה זרה, אויף דעם ברענגט דאס די תורה. איז ממילא ווען א איד דערמאנט דאס, דערמאנט ער עס אויף דעם זעלבן אופן. ארויסברענגען ווי די עבודה זרה האט נישט געהאלפן די וואס האבן איר געדינט, על דרך ווי עס שטייט געשריבן אין פרשת חוקת, איך האב די פרשה פון היינטיגע וואך אין אין חוץ לארץ ווי שטייט דארטן אבדת עם כמוש וואס דער פאלק וואס האט געדינט דער עבודה זרה כמוש איז אבדת אז ס'איז גאר נישט ווערט די גאנצע עבודה זרה אדער אז דאס וואס אידן האבן געדינט דער עבודה זרה האט געבראכט אויף זיי אן עונש דערפאר דערציילט מען עס אז זיי האבן געטון געדינט אויף א זאך וואס איז א פאלשקייט און ס'איז א טעות וואס האט אין זיך גאר נישט ס'איז אפס והבל ווי דערציילט בסוף פרשתנו אין היינטיגע פרשה אין אונזער פרשה אין פרק כ"ה פסוק ג וואס שטייט דארט ווי דערציילט בסוף פרשתנו אז ויצמד ישראל לבעל פעור האט געבראכט א מגיפה אויף אידן וכיוצא בזה זעען מיר אט די נקודה וואס די תורה ברענגט עבודה זרה ברענגט עס דעם נאמען פון עבודה זרה צו ווייזן אז עס איז גארנישט און אז אלע וואס האבן געדינט דינען זיי עס בטעות און פאלשקייט און אז חס ושלום א איד טוט דאס קומט ארויס אויף דעם ענין פון א מגיפה. וואס זעען מיר פון דעם? קומט אויס אז די הזכרת שם עבודה זרה בתורה ברענגט היפך וביטול החשיבות פון דער עבודה זרה. מיט דעם וואס די תורה ברענגט עס יא, ווערט א היפך פון די עבודה זרה. אדרבה, דאס איז מדגיש דעם שקר של העבודה זרה. ממילא לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק איז על דרך זה ביי א אידן, ווען ער דערמאנט א שם עבודה זרה הכתוב בתורה, איז דאס בתוכן ווי ס'איז כתוב בתורה. ווען א איד רעדט וועגן עבודה זרה וואס ס'שטייט אין תורה, ווי דערמאנט ער עס? פונקט ווי די תורה דערמאנט עס, די תורה דערמאנט עס אויף צו עס מבטל זיין און זאגן די פאלשקייט און די שטות און דער שקר און דער טעות וואס איז דא אין דעם, ווען א איד דערמאנט עס דערמאנט ער עס אויכעט אויף דעם אופן. היפך החשיבות און היפך פון ממשות פון דער עבודה זרה. אז עבודה זרה וואס תורה האט שוין קלאר ארויסגעבראכט אז אין בה ממש, מעג א איד דאס דערמאנען יעצט, ווייל ס'איז נתבטלה. יעצט איז פארשטאנדיק וואס דער יראים טייטשט, אז דורך דעם וואס ס'שטייט אין תורה איז נתבטלה. דער לשון פון דעם יראים איז געווען, עבודת כוכבים הכתובה בתורה שטייט אין גמרא אין סנהדרין, מותר להזכיר שמה, זאגט דער יראים, כיוון שהתורה הזכירה, וודאי נתבטלה. די תורה דערמאנט עס אויף צו מבטל זיין, און א איד דערמאנט עס איז דאס אויכעט אויף צו מבטל זיין.

ווי מעג מען עס זאגן? שאין זה אלא דרך התלוצצות בעלמא. ער מאכט פון דעם לצנות. ער איז מבטל, ער זאגט דיין גאט איז גארנישט ווערד. מאכט ער אים אין א אין א אין א וויץ, אין א לצנות זאגט ער אים דיין גאט וועט דיר העלפן. מילא איז פארשטאנדיג וואס ס'שטייט וודאי נתבטלה. זעלבע זאך וואס ביים אויבערשטן ווען ער שרייבט עס אריין אין תורה אויף צו מבטל זיין. ווען א איד זאגט עס איז אויכעט אויף צו מבטל זיין. א אנדערע סארט געשמאק אין דעם יראים וואס דער יראים מיינט. ממילא ווי דער יראים איז ממשיך דער רבי ניצט אז דעם לשון וואס דער יראים איז ממשיך, איז זייער פארשטאנדיג לויט ווי דער רבי האט איינגעטייטשט וואס דער יראים מיינט. וואס זאגט דער יראים ווייטער זיין לשון? מאותו טעם שהתורה מזכרת אותה, צוליב דעם טעם וואס די תורה דערמאנט אים, אויף ארויסצוברענגען אז זי איז אפס, אנו רשאים להזכירה. זייער געשמאק. ויש לומר, אז דאס איז על דרך ומעין דעם דין דאס איז זייער ענדליך צו דעם דין אראפגעברענגט אין גמרא אין סנהדרין און אויכעט אין טור שולחן ערוך ווי דערמאנט פריער אין דעם לבוש וואס ער ברענגט אראפ פריער וואס איז דאס אז מותר להתלוצץ בעבודה זרה שטייט א קלארע לשון מותר להתלוצץ בעבודה זרה ווייל די הזכרת שם עבודה זרה אין דעם אופן ברענגט היפך החשיבות לעבודה זרה בדרך כלל לצנות איז אסור די תורה זאגט מוט אלעס לויט עס מאווי די זאגט פאר וואס זיי פארשטאנדיק ווייל איך מיט דעם וואס איך זאג מיט לויט עס מיט דער זאג בין איך אויס מבטל ברענגט אייפער חשוב עס לאווי די זאג פארקערט דער מיט עס מבאזע דער ווי די זאג מעג מען מאכן לצנות פון אווי די זאג אין אות ה' וועט מען צוריקקומען צו פארשטיין, וואס די בעלי התוספות זאגן אז דער טעם האיסור אין הזכרת עבודה זרה איז נישט חל אויפן אייבערשטן, וואס לכאורה האט מען דאך געפרעגט אז ס'דאך פונקט פארקערט, אז דעם אייבערשטנ'ס א דיבור איז דאך נאך מער חשוב ווי דער דיבור פון א מענטשן, איז לויט ווי ער האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אין יראים וואס ער טייטשט אפ, מיט דעם וואס די תורה דערמאנט עס ווערט עס דעם ענין ווייזט זיך אויס אויף דעם ענין פון ביטול דערפאר פסק'נט מען אז יעדער עבודה זרה וואס שטייט אין תורה מעג מען עס דערמאנען נאכדעם וואס ס'איז שוין בטל געווארן אין די תורה די תורה זאגט עס אויף צו מבטל זיין דערפאר זאגט עס דער איד אויף צו מבטל זיין איז אין אויס און פארשטיין וואס די בעלי התוס' ענטפערן על פי זה איז אויך פארשטאנדיג וואס די בעלי התוס' זאגן אז דער איסור הזכרת שם עבודה זרה איז דווקא לאדם אבל לא להקדוש ברוך הוא ווי קען עס זיין דער רבי מסביר זיין

יא, ווען ער איז מזכיר לצורך, דאך האט א ממש, טרעפט מיר לעבן די און די עבודה זרה טאר מען דאך נישט, איז ער דערמיט מחשיב די עבודה זרה. סא ווען א מענטש איז דערמאנט א עבודה זרה, איז זיין רצון ער וויל איר דערמאנען. אויב ער וויל איר דערמאנען און בפרט אויב ער ניצט דאס אויף צו זאגן אז דאס מאל טרעפן לעבן די און די עבודה זרה, איז ער דערמיט איז ער מאכט דאס א חשובע זאך. אבער מצד הקדוש ברוך הוא איז נישטא קיין ארט חס ושלום פאר דעם טעות פון עבודה זרה. ביי מענטשן קען זיין אז ער דערמאנט עבודה זרה בפרט אז ער זאל אים טרעפן לעבן דעם מאכט דאך עס פאר א חשיבות ביי דעם אייבערשטן איז נישט שייך דער ענין דער רבי טוט מסביר זיין פשוט געשמאק וואס דאס מיינט ביים אייבערשטן איז דאס נישט שייך דער רבי זאגט אין קלארע ווערטער מצד הקדוש ברוך הוא איז נישטא קיין ארט חס ושלום פאר דעם טעות אז וואס אז ער זאל מאכן אז ער דערמאנט עבודה זרה צו מאכן חשוב ואדרבה דער תוכן פון דעם וואס דער אויבערשטער אלוקים אמת זאגט דעם שם עבודה זרה, אדער עס שטייט אין תורת אמת, דערמיט גופא ווערט די עבודה זרה נתבטל. פארוואס? ווייל דיבור וגילוי האמת איז מבטל ושולל אפילו א קא סלקא דעתך פון דעם שקר פון דער עבודה זרה. איז אז א מענטש דערמאנט עס איז דא א פראבלעם איך קען מיינען אז ער דערמאנט עס פאר חשיבות בפרט אז ער דערמאנט עס און זאגט א צווייטן טרעף מיר ביי דעם פלאץ האב איך מער רעדט מען דאס וועגן חשיבות ווען דער אייבישטער דערמאנט עס אין די תורה נישטא קיין חשש אויף איין אז א קא סלקא דעתך אז ער קומט אונז דערציילן אז דער עבודה זרה איז עפעס א וויכטיגע זאך פונקט פארקערט ס'איז מבטל און שולל יעדן קא סלקא דעתך אז דער עבודה זרה איז עפעס

יא, ס'איז נתבטל געווארן באלד די בעל צפון. מיט דעם וואס דער אייבישטער האט געהייסן דארטן רוען, האט דאס גענתבטל. אבער דאס האט געווארן נישט קיין לשון נקיה. ס'דאך פארט א בעל צפון, דאך פארט עבודה זרה. נאר ווייל דערמיט גופא ווערט נתגלה ונתבטל דער שקר פון בעל צפון. דערפאר דער אייבישטער האט געהייסן דארטן זיין געשמאק, מבהיל'דיג, מיט דעם וואס די תורה ווייזט אונז אן אז דער אייבישטער ניצט דעם לשון, איר זאלסט מיר, ווידער טאר מען דאך זיכער נישט טרעף מיר לעבן דעם עבודה זרה, דא זאגט דער אייבישטער זאלט רוען לעבן די עבודה זרה, פארוואס דווקא דא? געשמאק, זייער פארשטאנדיג, נאר ווייל דערמיט גופא ווערט נתגלה ונתבטל דער שקר פון בעל צפון, האב איך. קלאר, באווייז, אז מיט דעם וואס די תורה דערמאנט עס, דער אייבישטער איז אמת און תורה איז אמת, און ס'ווערט דארט דערמאנט, ווערט עס דערמאנט אויף א אופן פון ביטול קאמפליטלי, ביטול לגמרי, וואו זעה איך עס? דער רבי ממילא ווערט נתבטל אויך דאס וואס דער שקר פון עבודה זרה האט פריער מטעה געווען אין וועלט, דערפאר האט דער אייבישטער געהייסן דארטן רוען. דער רבי זאגט אין הערה איין און פֿערציק, ברענגט ער עס ארויס אין קלארע ווערטער, געשמאק.

די מצרים זענען נאך געלאפן די אידן, און מיט אמאל קומען זיי, זיי זעען אז בעל צפון שטייט דארטן, דער אייבערשטער האט געהייסן זיי זאלן רוען לעבן דעם, וואס האבן זיי אונז צו זאגן? דער אייבערשטער האט עס געמאכט להטעותן, זיי מיינען אז האבן געזען די מצריים אז אלע אלילים זייערע זענען געווארן געשטראפט, אזוי שטייט דארטן, יא, דער אייבערשטער האט געברענגט שטראף אין זייערע געטערס, אין זייערע וואס האבן געדינט די געטערס אויכעט, מיט אמאל זעען זיי בעל צפון שטייט. האבן זיי געהאלטן אז די אידן גייען יא דערטרונקען ווערן. ממילא ברענגט רשי דעם פסוק כדי להטעותן, א פסוק אין איוב, א פסוק אין איוב דאכט זיך, משגיא לגוים ויאבדם, פסוק אין איוב, משגיא לגוים ויאבדם, דער אייבערשטער האט זיי געמאכט, האט זיי געמאכט זאלן מיינען אז זייער עבודה זרה איז נאך וויכטיג עפעס, אבער למעשה איז דאס גארנישט, ס'האט גארנישט געהאלפן דאס, ס'קומט אויס אז דאס וואס דער אייבערשטער הייסט רוען לעבן בעל צפון, האט ער דאך גענוצט דעם לשון, אז מען זאל עס נוצן אלס א מראה מקום, אזוי ווי א איד טאר נישט זאגן א צווייטן זאלסט מיר ווארטן לעבן די און די עבודה זרה, דא האט עס דער אייבישטער געזאגט, מיט דעם האט ער עס גאר מבטל געווען אינגאנצן. איז די זעלבע זאך וואס איז ביים אייבערשטן, על דרך זה איז עס ביי א אידן, ווען ער דערמאנט השם עבודה זרה, וועלכע עבודה זרה? דווקא עבודה זרה הכתובה בתורה, אין דעם אופן ווי זי איז, ווי זי איז, אין דעם אופן ווי זי איז כתובה בתורה, וואס איז דען ווי זי איז כתובה בתורה ווען די תורה דערציילט מיר וועגן בעל צפון ויחנו לפני בעל צפון מיינט עס דער אייבערשטער וויל עס מבטל זיין ער גייט זיי נאך מאכן א טעות אין דעם איז ער דערמיט מזכיר און מדגיש דעם ביטל פון דער עבודה זרה עס איז געשמאק פארשטאנדיג וואס מיינט אז עבודה זרה הכתובה בתורה ווערט עס געזאגט אויף דעם מבטל זיין דערפאר מעג א איד עס אויך אויכעט זאגן דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 41 אז א איד ווען ער זאגט א עבודה זרה וואס עס שטייט שוין אין תורה זאגט ער עס אין דעם אופן ווי עס שטייט אין תורה אדרבה היינו עס ווערט מודגש אין דעם וואס ער זאגט ווען ער דערמאנט עפעס א עבודה זרה ווערט עס אלס א ענין וואס עס שטייט אין תורה מה שאין כן חס ושלום צו זאגן עבודה זרה, ווען ער וויל זאגן עבודה זרה סתם אזוי, אדער ער וויל זאגן עבודה זרה, ער זאל אים דארטן טרעפן, איז חס ושלום טאר מען דאס נישט, ווייל ער געבט א ממשות אין דעם, יעמאלט איז דאס אסור אפילו עס שטייט אין תורה. איז דא דא זייער א געשמאקע חילוק, אז ער וויל דערמאנען עבודה זרה פון בעל צפון, ווייל ער לערנט דאס אין חומש, איז אין חומש דאס מבטל און דער איד איז דאס אויך מבטל. מה שאין כן צו זאגן אויף עבודה זרה אז ער זאל אים טרעפן דארטן, דארט איז נישט שייך ווייל דארט קומט אויס אז ער מאכט עס יא חשוב. דערמיט קען מען מסביר זיין וואס די גמרא דערציילט א סיפור, גמרא אין סנהדרין דערציילט א סיפור וועגן אן אמורא וואס האט דערמאנט א שם עבודה זרה, איינער פון די אמוראים האט דערמאנט א שם פון עבודה זרה און האט דערביי מסביר געווען אז ער האט דאס געמעגט טון ווייל עס איז כתוב בתורה. איינער פון די אמוראים האט דערמאנט א מעשה, ער האט דערמאנט אין תורה א נאמען פון עבודה זרה און ער האט געזאגט אז איך מעג עס דערמאנען ווייל עס שטייט אין תורה. לכאורה צוליב וואס דערמאנען א שם עבודה זרה אפילו ווען ער מעג דאס אויב ס'איז אין דעם נישטא קיין תועלת ותכלית פאר וואס דארפסט דאס דערמאנען אויב דו זאגסט ווייל ס'שטייט אין תורה דערמאן איך דעם פון פון בעל צפון פארשטייט מען געזאגט אז מען מעג אבער פאר וואס מען מעג דאס אויך דערמאנען ווייל דו ביסט עס מבטל אבער אויף וואס דער רבי גיט א געשמאקע הסברה וואס דאס איז פארוואס דער אמורא האט דאס געזאגט דער הסברה בזה איז כנל דער אמורא וואס כל עניינו איז תורה האט געזען א מצב בעולם האט געפונען ווי די גמרא דער לשון די גמרא בקעה מצא האט געפונען עפעס א פלאץ וואס ער קען דארט מאכן א גדר ארום דעם האט געטראפן א מצב בעולם און דער רבי זאגט די זעלבע זאך אויכעט וואס זענען געקומען צו בעל צפון אבן האט נאר האט אים געהייסן דארטן שטיין צו מטעה זיין די מצרים דערפאר האט מען זיך געדארפט דערמאנען אז די מצרים זאל מיינען אז ער שטייט נאך און ער זאל ווערן בטל איז דער אמורא וואס כל עניינו איז תורה האט געזען אזא סארט מצב ווי עס שטייט אין די תורה וועגן בעל צפון און דער רבי לייגט צו אז ער האט געזען א מצב בעולם וואס מיינט בעולם דער רבי זאגט על דרך זה געשמאק אין הערה 43 פאר פורים דארף זיין דער ענין פון זכירת עמלק, אויף וואס דארף זיין דער ענין פון זכור את אשר עשה לך עמלק? אויף מחה תמחה זכר עמלק, דער גאנצער ענין פון זכור איז אויף מחה תמחה, זעלבע זאך איז דא אויכעט, דער תנא וואס האט געזען די מצב ווי ס'איז געווען ביי ביי בעל צפון, און ער האט געזען די מצב בעולם ווען ס'איז געווען ביים ענין פון פורים, וואס זאגט ער? און ממילא בקעה מצא האט געפונען א פלאץ וואס מ'דארף האבן א ביטול פון עבודה זרה, האט ער עס דערמאנט. וואס פאדערט ביטול פון דער עבודה זרה, איז עס נישט נאר א היתר מותר להזכיר, נאר עס פאראן א תועלת וצורך אין דעם. פארשטייט זיך אז מען קען זיך נישט גלייכן צו אמורא מיט דעם, אבער דער אמורא האט עס געטאן אויף א אופן, ווייל ער האט געדערמאנט די עבודה זרה אויף וואס צו מבטל זיין. מען האט אים געפרעגט וואס דערמאנסט דאס, האט ער געענטפערט אז ער האט געמעגט עס טון ווייל עס איז כתוב בתורה. וואס האט ער געמיינט? אז ער זאגט עס אויף צו עס מבטל זיין.

כרע בל קורס בל כרע בל קורס נבו שבזה שב לצחוק על הפסילים דער רדק און די מצודת דוד אין ישעיה וואס ברענגט זיך דער פסוק וואס מ'האט ערשט געזאגט דאס איז דער פסוק וואס ער האט געזאגט וואס האט ער געטון ס'איז געווען אויף לצחוק על הפסילים און קומען דאס מבטל זיין אות ו' יעצט וועט מען קומען צוריק און פארשטיין פשוט געשמאק וואס איז די מעשה וואס מ'האט א נאמען געגעבן די תורה א פרשה א נאמען מיט דעם נאמען פון בלק. אות ו', ויש לומר אז על דרך זה איז אויך וואס מ'רופט אן די סדרה בלק, אף על פי אז לא מסקינן בשמייהו, טאר דאך נישט געבן א נאמען פון א רשע, ווי קומט עס אז מ'גיבט א נאמען די פרשה בלק? כשם ווי דאס וואס תורה דערציילט וועגן בלק, איז דאס כדי צו ארויסברענגען ווי ס'איז צעשטערט געווארן מחשבתו הרעה. און וואס דערציילט אונז די תורה די מעשה מיט בלק? אז ער איז געווען דער גרעסטער שונא, און ער האט געברענגט בלעמען ער זאל שעלטן די אידן, און זיין מחשבה איז צעשטערט געווארן, וואס ער האט געזאגט לכה נא ארה לי את העם הזה, אולי אוכל נכה בו וגומר, פשוט כפשוטו חס ושלום אומברענגען עם ישראל. און דערפאר איז דאס נישט קיין סתירה צו שם רשעים ירקב. ווייל אדרבה, קוקן ווי דער יסוד האט אוועקגעלייגט ביז יעצט וועגן די עבודה זרה מיט אלע אנדערע זאכן, אזא דערמאנונג איז נאך מוסיף אין דעם גנאי ורקב פון דעם שם הרשע. וואס מיינט דאס? מיט דעם וואס די תורה דערציילט אונז, רופט עס דעם נאמען פון בלק, דערציילט עס אונז וואס ער האט געוואלט, און וואס איז געווארן פון אים, עס איז געווארן אינגאנצן צעשטערט, און אז עס איז גארנישט מיט נישט, ממילא איז דאס דער גרעסטער, איז דאס נישט קיין סתירה צו שם רשעים ירקב, פארקערט, מיט דעם וואס איך דערמאן אים, מאך איך אים מער פארשעמט, איך מאך אים מער פארפוילט. על דרך זה אויך בנוגע דער קריאת שם הסדרה מיטן נאמען בלק, ווען אידן נוצן דעם שם בלק אלס דעם נאמען פון א סדרה בתורה, מיינען זיי דאך בלק ווי תורה רעדט וועגן אים. ווי רעדט תורה וועגן אים? וועגן דעם גרעסטן גנאי און דער גרעסטער רקב. מיינען זיי דאך בלק ווי תורה רעדט ווי געזאגט פריער וועגן דער עבודה זרה וואס ווערט דערמאנט אין די תורה אז א איד דערמאנט עס אויף די זעלבע זאך אויף א ענין פון ביטול זעלבע זאך איז דא אויך די תורה רעדט וועגן אים ווי רעדט די תורה וועגן אים וואס דאס איז א זיכרון נישט לשם זיכרון נאר פארקערט וואס קומט ארויסברענגען דעם גנאי פון בלק על דרך פון הערה 48 על דרך ווי ס'איז נתבאר געווארן אין לקוטי שיחות חלק י"ד אז זכור את אשר עשה לך עמלק איז נישט קיין סתירה צו תמחה זכר עמלק, פארוואס זאגסט מיר זכור, וואס זאל איך געדענקען עמלק'ן, זאגט דער רבי דארט אין די שיחה אז דער זכור איז נישט קיין סתירה, פארוואס כי ענינה זכירה לשם מחיית זכרו, דערפאר איך רוף עס אים בלק, פארוואס איך רוף עס אים בלק, אויף צו מבטל זיין, אויף צו מגנה זיין, צו מאכן א גנאי, און צו מאכן זיין נאמען מער פארפוילט.

מ'האט געלערנט ביז יעצט אז אזוי ווי עבודה זרה ווערט בטל מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל רוען פאר בעל צפון אדער אז ס'ווערט דערמאנט אין תורה אדער דער אייבערשטער זאגט עס ווערט עס בטל אז די זעלבע זאך א איד אויך און ווי מען האט געלערנט אז ס'ווערט בטל דער רבי וועט מחדש זיין דא אז ביי בלק איז נאך דא א גרעסערע חידוש ווי ביי די אלע זאכן נישט נאר וואס איז בטל געווארן דער ענין פון בלק, נישט נאר ס'איז א גנאי, און ס'איז רקב, און ס'איז נישט דער, ס'איז נישטא דער פראבלעם פון נישט דערמאנען זיין נאמען, לא מסקינן בשמייהו, נאר ס'איז אסאך טיפער, וואס איז דא געווארן? ס'האט זיך איבערגעדרייט דער בלק האט זיך איבערגעדרייט אינגאנצן פארקערט. ס'קען אמאל ווערן בטל, פיין, די עבודה זרה איז בטל געווארן, ער דערמאנט די עבודה זרה, זאגן אז ס'איז גארנישט מיט נישט, אבער א תועלת קומט גארנישט ארויס פון דעם אין חיוב, דא איז ארויס געקומען אן ענין פון חיוב ער האט געברענגט בלעמ'ען אלס א שונא ישראל צו שעלטן און ברענגען דעם היפך וואס איז געווארן דאס קען זיין נאר ער האט נישט געקענט שעלטן ניין ער האט ארויס געברענגט די גרעסטע ברכות וואס ס'קען זיין דאס די גרעסטע רקב פאר פאר בלק'ן אז מען דערמאנט אים אין די תורה מיר האבן געשמאק אין דעם ביי בלק געפינט מען אז נישט בלויז מחשבתו הרעה צושטערט געווארן על דרך דעם ענין פון ביטול עבודה זרה נאר נאך מער זיין דינגען בלעמ'ען האט געבראכט א הוספה צו אידן נישט אז ס'איז בטל געווארן דאס האט געברענגט א הוספה אז אידן זאלן געבענטשט ווערן מיט ברכות נעלות ביותר

דער רבי לייגט צו אין הערה 50 לכאורה יעדע זאך וואס איז דא אויף די וועלט איז דאך עס לעבט דאך עס פון חיות אלוקי איז דאך אין אין עבודה זרה איז דאך אויך דא חיות אלוקי ס'איז זייער מצומצם און זייער מצומצם אבער ס'איז דאך דא חיות זאגט דער רבי אז מען דארף עס אין גאנצן מבטל זיין פאר וואס אין הערה 50 כי גם הניצוצות קדושה המלובשים בגימל קליפות הטמאות אין עבודה זרה אין בתכלית ההעלם ס'איז אזוי פארטונקלט דער ניצוץ קדושה וואס איז דא דארטן, אז ס'איז בתכלית העלם, עד שנחשך אורם, זייער ליכט איז אינגאנצן טונקל, ווי דער רבי רש"ב אין המשך פון תרע"ב, און אין המשך פון תר"ע זאגט דאס, און ער לייגט צו, על דרך חתיכה נעשה נבילה, די חתיכה לעבט פון אלוקות, אז נישט קען עס נישט זיין, פונדעסטוועגן ווערט עס אנגערופן, חתיכה נעשה נבילה, דערפאר ווען ס'קומט צו עבודה זרה, ביטול לגמרי.

בלעמ'ען צו שעלטן צו פאטער ווערן פון די אידן האט געבראכט א סיוע והוספה וואס איז געווען די סיוע די הוספה צו אידן אין ברכות נעלות ביותר דער רבי לייגט צו אין הערה 52 בלק קומט דאך אויס אלעמאל אין די צייטן פון גימל תמוז און יוד בייס תמוז זאגט דער רבי וועגן דעם עניין פון דעם נס פון גימל און יוד בייס תמוז זעט מען אז נישט נאר עס איז געקומען איינער האט איינגעזעצט דעם רעבן פריערדיקן רעבן האט אים געפסק'נט אים צו הרג'ענען און דערנאך געקומען א צווייטער האט דאס מבטל געווען די זעלבע וואס האבן אים איינגעזעצט די זעלבע האבן מבטל געווען און זיי האבן אים ארויסגעלאזט דער לשון פון רעבן איז שגם המנגדים גופא ועל ידי התוקף שלהם זייער תוקף איז געבליבן זיי האבן געקענט טון וואס זיי ווילן מיט אים הוכרחו לסייע בהשחרור והגאולה, זיי האבן געמוזט העלפן און ארויסלאזן דעם רבי'ן, און דאס איז אויך וואס מען רופט אן די סדרה בלק, ווייל דורך אים און זיין דינגען בלעם איז ארויסגעקומען א יתרון ביי אידן, דער רבי האט געזאגט אין דעם לעצטן סעיף, סעיף ז', אז ס'איז א טיפערער ענין אין דעם, מען זעט א געוואלדיגן טיפערער ענין אין דעם ענין פון בלק, יעצט איז פארשטאנען פארוואס דער נאמען פון די פרשה איז בלק. ממילא שוין פארשטאנדיג ערשט די שאלה פארוואס מ'האט געגעבן דעם נאמען בלק, און אויכעט אז דורך דעם ענין פון בלק איז דאך ארויסגעקומען די גאנצער ענין פון די ברכות, דערפאר ווערט אנגערופן די פרשה נישט נישט וירא וירא נישט וירא בלק, דווקא בלק, און פון דעם קומט ארויס די גרעסטע מעלות וואס ס'קען זיין. אות ח'. ויש לומר אז דאס איז אויך איינער פון די ביאורים וואס נבואת בלעם איז פון די נבואות אין חומש וואס רעדט באופן גלוי וועגן אחרית הימים, און די נבואה וועגן משיח'ן ווערט געבראכט להלכה אין רמב ם, כנל סעיף א', איינע פון די ביאורים וואס נבואת בלעם איז דאך איינע פון די נבואות וואס דא אין חומש אין פרשת אין ויחי, איז דא דארטן די פון פון יעקבן, ווייל איינע פון די עניינים עיקרים וואס וועלן זיך אויפטון באחרית הימים, איז דאס וואס אלע אומות העולם וועלן נתתקן ווערן אין אן אופן, אז אשטאט צו נוצן זייער תוקף אויף שולט זיין אויף אידן, דערפאר ווערט דאס דערמאנט אין נבואה פון בלעם, און ס'האט א געשמאק צו דעם ענין פון אחרית הימים, ס'ווערט א הלכה אין רמב ם די נבואה פון פון בלעם, ווי געזאגט פריער, אז דורך דעם בלק און דעם בלעם ווערט איבערגעדרייט, נישט נאר ס'ווערט בטל די עבודה זרה, נישט נאר ס'ווערט בטל די קללות פון בלק וואס האט געוואלט ברענגען אויף די אידן, נאר בלעם האט זיי גאר געבענטשט מיט די גרעסטע ברכות,

בלק איז נישט בטל געווארן אינגאנצן נאר ס'האט זיך נתהפך געווארן ויהפך השם אלוקיך את הקללה לברכה כמו שנאמר א פסוק אין ישעיה והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך זאלן בלייבן מלכים וואס זאלן זיי טון זאלן וואקסן זאלן זאלן אויפוואקסן אונזערע קינדער זאלן העלפן וואקסן די קינדער זאלן זאגן מיט זיי מודה אני זאלן זיי לערנען דאך תורה ושרותיהם און זייערע שרות און זייגן די קינדער אז די מאמע זאל נישט דארפן זייגן דעם קינד ס'הייסט אז זאלן זיך בייטן אינגאנצן אשטאט זיי זאלן נוצן דעם תוקף אויף שולט זיין און זיי העלפן אידן און דעריבער איז דאס געקומען אין נבואת בלעם דערפאר האט עס דווקא אין בלעם צו ווייזן די גרויסקייט וואס דא טוט זיך וואס האט דעם זעלבן ענין אז אט דעם תוקף גופא זיין כח הנבואה וואס האט געוואלט נוצן אויף צו שעלטן די אידן אויף ערגסטע קללות מיט וועלכן בלק האט געוואלט דורכפירן דעם לכה נא ארה לי וגומר, האט בלעם געמוזט נוצן אויף בענטשן אידן דווקא. דער רבי לייגט צו אין הערה זעקס און פֿופֿציק אז זייער געשמאק דער רמב ם זאגט א אינטערעסאנטן לשון ווען דער רמב ם רעדט וועגן די נבואות וואס שטייט אין די תורה זאגט ער דארט דעם לשון לשון פון רמב ם אף בפרשת בלעם נאמר ושם ניבא האט ער אין נישט נאר האט גערעדט זאכן וואס גאר זיין פארקערט אויף ערשטן אופן נאר אויף די גרעסטע זאכן וואס זיין באחרית הימים די גרעסטע ברכות פאר אידן דער תועלת וואס איז ארויסגעקומען פון דעם וואס ער האט געוואלט מאכן די אידן דערפאר איז דאס א טייל

און נאר ענה אותו בלעם דערפאר איז געווען פארשטאנדיג פארוואס דער ענין וואס שטייט דווקא דער ענין פון בלק און נישט בלעם און די שלימות בזה וואס וועט זיין די שלימות יעמאל ווען משיח וועט קומען וועט זיין ווי דער לשון איז אין ישעיה קאפיטל סמך א' זיין דער ענין פון ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכורמיכם ואתם כהני השם תקראו וגומר און דער רבי לייגט צו אין די הערה אז דאס שטייט אין פסוק אין ישעיה ס'וועט זיין ועמדו זרים ורעו צאנכם, איר וועט נישט דארפן גיין פאשען די שאף, די פעלקער עלן זיין די אייערע פארמערס, אייערע זעל זעל זעלן זיין די איכרים, זעלן איינזייען, זעלן זיין אייך די וואס זעלן איינפלאנצן וויינטרויבן וכרמיכם, און איר כהני השם תקראו, וואס וועט זיין יעמאלט זאגט דער רמב"ם, זיין שאז יהיו בני ישראל פנויים בתורה ומלאה הארץ דעה כו' דאס איז דער אויפטו פון דעם ואתם כהני השם תקראו וואס איז דער לשון מלאכתם נעשית על ידי אחרים דער רבי לייגט צו אין הערה 51 אז קרוב לומר אז דער לשון וואס שטייט מלאכתם נעשית על ידי אחרים האט מען צוגעלייגט פאר דעם פחד פון דעם צענזור ס'איז שינוי הביקורת און דער אמת דארף זיין וצריך להיות אומות העולם, מלאכתם נעשית על ידי אומות העולם, ס'וועט זיין א היפך הגמור פון וואס איז יעצט וועט ווערן מיט די אומות העולם, נישט זיי ווערן בטל, זיי וועלן ארויסהעלפן די אידן אין אלע זאכן, ווען וועט עס זיין? עס וועט זיין אין דער גאולה, נאכאמאל, כהני השם תקראו מלאכתם נעשית על ידי אחרים, וועט זיין אין דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש. און דאס איז משיחה פון שבת פרשת בלק תשכ"ד.